בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף כ"ד מ'הייבט אן דף כ"ד עמוד א' ביי די משנה אויבן זאגט די הייליגע משנה האשה שנדרה בנזיר א פרוי וואס נעמט זיך אונטער נזירות והפרישה את בהמתה און זי האט מפריש געווען די בהמות וואס א נזיר איז מפריש סוף פון די נזירות פשט זי האט מקדיש געווען די דריי בהמות א חטאת אן עולה מיט א שלמים און נאכדעם וואס זי האט מפריש געווען די בהמות ואחר כך הפר לה בעלה, האט די מאן מיפר געווען איר נזירות, פשט יעצט איז זי מער נישט קיין נזירה, יעצט פשטות גייט די משנה לויט די שיטה אז ווען א מאן איז מיפר א נדר איז מיגז גייז, פשט, בשעת וואס זי האט מפריש געווען די קרבנות אוודאי איז זי געווען א נזירה, יעצט מכאן ולהבא איז זי מער נישט קיין נזירה, מילא איז דא א פראבלעם וואס טוט מען דא מיט די קרבנות, אבער ווי מען האט געזען צוויי בלאט צוריק אז אפילו לויט די מאן דאמר אז ווען א מאן איז מיפר איז ער עס אינגאנצן עוקר למפרע קען מען אויך פארשטיין די משנה, עיין שם אין די גמרא, אבער על כל פנים, האמיר דא קרבנות, איז וואס טוט מען דא מיט די קרבנות, די פרוי איז דאך נישט קיין נזירה, זאגט די משנה אזוי, אם שלו היתה בהמה, טאמער די בהמות, די קרבנות, האבן באלאנגט פארן מאן, פשט די פרוי האט מקדיש געווען די מאנ'ס בהמות פאר אירע קרבנות, דעמאלס תצא ותרעה בעדר, ווערן די קרבנות אויס הקדש, ווערט צוריק חולין, ס'קען צוריק גיין אין סטאדע, פארוואס? ווייל ס'איז דאך נישט איר'ס, א מענטש קען נישט מקדיש זיין א זאך וואס איז נישט זיינ'ס, און מילא די קרבנות באלאנגען נישט פארן פרוי, זי האט נישט געהאט קיין רעכט דאס מקדיש צו זיין, ווערט עס צוריק חולין, ס'ווערט אויס קרבן, אבער ואם שלה היתה בהמה, טאמער די בהמות זענען יא געווען איהר'ס, און מ'וועט זעהן די גמרא וויאזוי א פרוי האט בהמות, ווייל מ'ווייסט דאך א כלל, מה שקנתה אשה קנה בעלה, יעדע זאך וואס א פרוי האט באלאנגט פארן מאן, און ווי קומט צו א פרוי בהמות, און מ'וועט זעהן די גמרא אבער על כל פנים, טאמער די בהמות זענען יא געווען איהר'ס, איז פשט ווען זי האט זיי מקדיש געווען, איז אוודאי די הקדש געווען א גוטע הקדש און די הקדש איז נאך אלץ א גוטע הקדש, און וואס טוט מען יעצט מיט די דריי בהמות, די חטאת, די עולה מיט די שלמים, איז אזוי זאגט די משנה, החטאת תמות. דער חטאת דארף שטארבן, אזוי ווי די דין איז א חטאת שמתו בעליה, אדער חטאת שנתכפרו בעליה באחרת, דארף מען הרג'ענען דעם חטאת, דארף עס איינשפארן א צימער ביז ס'שטארבט, זעלבע זאך דער חטאת, דער חטאת איז אויך א געוויסע בחינה כאילו מתו בעליה, פשט, דער באלעבאס דארף עס מער נישט האבן, ווייל די פרוי איז דאך מער נישט קיין נזירה, און ממילא תמות, ס'דארף שטארבן. ועולה, וואס טוט זיך מיטן עולה? איז די עולה איז תקרב עולה, איז מען מקריב אלס עולה, ווייל א עולה קען דאך אויך זיין א עולת נדבה, איז די עולה איז מען מקריב אלס עולה, והשלמים תקרב, די שלמים קען מען אויך מקריב זיין אלס געהעריגע שלמים, ווייל ס'איז אויך דא א זאך א מענטש איז מקריב א נדבה א שלמים, איז מען שוין מקריב די שלמים אויכעט, אבער וואס טוט זיך מיטן שלמים, ביי די שלמים איז דא דא א פראבלעם, ווייל א עולה, איז נישט קיין חילוק א עולת נדבה א עולת חובה, יעדע עולה איז די זעלבע, אבער א שלמים, די שלמים פון א נזיר, און שלמי נדבה איז צוויי אנדערע סארט שלמים'ס, שלמי נדבה איז עסט מען צוויי טעג מיט א נאכט, און ס'איז נישט דא נאך זאכן וואס מען טוט מיט דעם, מה שאין כן די שלמים פון א נזיר איז קודם כל מען קען עס נאר עסן איין טאג נישט צוויי טעג מיט א נאכט חוץ פון דעם וואס סקומט מיט ברויט און מען דארף מאכן מיט דעם א תנופה די זרוע די פיס פון דעם דארף גיין פאר די כהנים און וואס טוט זיך דא מיט די שלמים די שלמים די פרוי האט דאך עס מקדיש געווען אלס נזירה יעצט איז זי מער נישט קיין נזירה זאגסט מען קען עס דאך אלץ מקריב זיין אבער וואסערע דינים האט די שלמים זאגט די משנה מ'איז עס מקריב אלס שלמי נדבה אבער ס'האט נישט קיין דין פון א פשוט'ע שלמים נאר ונאכלין ליום אחד, מ'עסט עס נאר פאר איין טאג, ווייל אפילו טאקע אז יעצט איז די פרוי נישט קיין נזירה אבער למעשה ווען די פרוי האט עס מקדיש געווען איז געווען א נזירה און ממילא קוקט מען דאס אן ווי שלמי נזיר, מ'קען עס נאר עסן איין טאג. אבער ואינן טעונין לחם, נארמאל שלמי נזיר קומט צוזאמען מיט ברויט, דער שלמים קומט נישט מיט ברויט, פארוואס? ווי תוס' שמועסט אויס, ווייל שטייט ביי די ברויט אז מען דארף עס מניף זיין, ונתן על כפי הנזיר מען דארף עס לייגן אויף די האנט פון די נזיר, דא דאך נישט דא קיין נזיר, און ווי עס שטייט אין די מפרשים אז די ברויט איז נישט קיין דין אינעם קרבן, ס'איז א דין אינעם נזיר, יעצט איז נישט דא קיין נזיר איז נישט דא קיין ברויט, אבער די שלמים האט א דין פון א שלמי נזיר, יעצט וואס טוט זיך לגבי די זרוע בשלה, נארמאל ביי א נזיר וואס ברענגט א שלמים נעמט מען דאך די זרוע און מען קאכט עס אין בית המקדש מען מאכט מיט דעם תנופה און דאס גייט פאר די כהנים און ווי תוס' שמועסט אויס פארשטייט זיך תנופה איז דא נישט דא ווייל ס'נישט דא קיין נזיר אבער א ישראל וועט נישט טארן עסן דעם זרוע פשט פאר די כהנים וועט עס ווייטער גיין. על כל פנים זאגט יעצט ווייטער די משנה און די משנה דא אין די המשך רעדט זיך וואס טוט זיך טאמער א פרוי האט נישט מפריש געווען קרבנות זי האט מפריש געווען געלט פאר איר קרבנות, און ווייטער פארשטייט זיך ס'רעדט זיך נישט אז זי האט גענומען די מאן'ס געלט, ס'רעדט זיך זי האט גענומען די אייגענע געלט, אבער די שאלה איז וואס טוט זיך דא מיט די געלט, יעצט אזוי ווען ס'קומט צו געלט, א מענטש וואס איז מפריש געלט פאר קרבנות, ווערט די געלט הקדש, ממש אזוי ווי א קרבן אליין, אבער ס'דא צוויי סארט געלט וואס א מענטש קען מקדיש זיין, ס'דא מעות מפורשין און ס'דא מעות סתומין, פשט א פרוי א נזירה קען נעמען געלט, און זאגן די געלט זאל זיין פאר מיינע קרבנות, זי זאגט אבער נישט וועלכע געלט זאל זיין פאר וועלכע קרבן, דאס ווערט גערופן מעות סתומין, שפעטער איז דא מעות מפורשין, א פרוי נעמט געלט און זי טיילט עס איין, דאס זאל גיין פאר חטאת, דאס זאל גיין פארן עולה, דאס זאל גיין פארן שלמים, איז די משנה גייט טאקע זאגן וואס טוט זיך מיט די אלע געלטער, איז אזוי זאגט די משנה, היו לה מעות סתומין, טאמער זי האט געהאט פשוטע געלט, זי האט נישט מפריש געווען וועלכע געלט זאל גיין פאר וואס, דעמאלטס יפלו לנדבה, נעמט מען דאס גאנצע געלט, און מען קויפט פון דעם עולות נדבה, צי דאס איז קיץ המזבח, פשט עולות פארן ציבור, אדער פערזענליכע עולות נדבה א מחלוקת ראשונים, על כל פנים מען נוצט די געלט צו קויפן עולות. ווייטער אבער וואס איז טאמער מעות מפורשין, די פרוי האט קלאר געזאגט, די געלט זאל גיין פארן חטאת, דאס פארן עולה, דאס פארן שלמים, און וואס טוט מען יעצט מיט די געלט, די פרוי איז דאך מער נישט קיין נזירה, איז זאגט די משנה אזוי, דמי חטאת ילכו לים המלח, די חטאת געלט דארף מען אריינווארפן ים המלח, אזוי ווי די חטאת אליין, אזוי ווי די חטאת אליין האבן מיר דאך פריערט געזען אז מתה, אז מען דארף עס לאזן שטארבן, איז אויב זיך די געלט פונעם חטאת טאר מען אויך נישט הנאה האבן פון דעם, נאר מען דארף עס אריין ווארפן אין ים. יעצט, ביז צום אריין ווארפן ים המלח, לא נהנין, מען טאר נישט הנאה האבן פון די געלט, אבער ולא מועלין בהן. מעילה איז אויך נישט דא ביי דעם, פשט ס'דא א דין מעילה טאמער איינער איז נהנה בשוגג פון הקדש, איז דא א דין מעילה, דארף צאלן א קרן וחומש, דארף ברענגען אשם מעילות, איז דא ביי די געלט איז דאס נישט דא, פארוואס? ווייל היות וואס מען גייט פון דעם נישט קויפן א קרבן, און ממילא ביי א מעילה שטייט אין פסוק מקדשי השם אז מעילה איז דווקא ביי א זאך וואס צום סוף וועט זיין א קרבן, די געלט וועט צום סוף נישט זיין קיין קרבן, און ממילא מעילה ביי דעם נישט דא, און ווי תוס' שמועסט אויס, די זעלבע זאך ביי די חטאת מתה, טאמער איינער האט הנאה פון די חטאת מתה בשוגג, איז אויך נישט דא ביי דעם קיין מעילה, פארוואס? ווייל מען קען נישט זאגן ביי דעם מקדשי השם, ס'היות וואס עס גייט צום סוף נישט זיין קיין קרבן, ס'גייט דאך שטארבן, איז נישט דא ביי דעם קיין מעילה, אבער הנאה האבן טאר מען נישט פון דעם. ווייטער דאס איז די געלט וואס האט מפריש געווען פאר א חטאת, ווייטער זאגט די משנה דמי עולה יביאו עולה, די געלט וואס האט מפריש געווען צו קויפן א עולה, איז פון דעם טאקע קויפט מען א עולה ומועלין בהם, און ביי דעם פארשטייט זיך אויך דא א דין מעילה, ווייל דא איז שייך צו זאגן מקדשי השם, מען גייט דאך ניצן די געלט צו קויפן א קרבן, איז טאמער איינער איז מועל בהקדש, איז דא דיני מעילה, ווייטער דמי שלמים, די געלט וואס האט מפריש געווען צו קויפן מיט דעם א קרבן שלמים, יביאו שלמים, קויפט מען טאקע מיט דעם א שלמים, אבער ס'האט די דינים פון א שלמי נזיר אז וואס אז ונאכלין ליום אחד, מ'קען עס נאר עסן איין טאג אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, ואין טעונין לחם, און מ'ברענגט נישט מיט דעם ברויט, פארוואס אזוי אויך ווי מ'האט פריערט געזען שטייט ביי די ברויט ונתן על כפי הנזיר, דא איז דאך נישט דא קיין נזיר און ממילא נישט דא קיין ברויט, און די זעלבע זאך ווי די מפרשים שמועסן אויס אז דאס איז א דבר פשוט אז ביי דעם איז אויך נישט דא קיין מעילה, ווייל מעילה איז נאר דא מקדשי השם ביי קדשי קדשים, ביי קדשים קלים איז סתם אזוי נישט דא קיין מעילה, און ממילא ביי די דמי שלמים איז אויך נישט דא קיין מעילה. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה, די משנה האט געזאגט אז א פרוי וואס האט מפריש געווען קרבנות נזירות און שפעטער האט די מאן מפר געווען איר נזירות, איז ווענדט זיך, טאמער זי האט גענוצט די מאנ'ס געלט ווערן די קרבנות אויס קרבנות, טאמער זי האט גענוצט די אייגענע געלט דעמאלטס בלייבן זיי קרבנות. איז זאגט די גמרא, מאן תנא, דבעל לא משתעבד לה. ווער איז די תנא פון אונזער משנה וואס פשטות איז משמע אין די משנה אז די מאן איז נישט משועבד צו קויפן קרבנות פארן פרוי, ווייל טאמער די מאן איז משועבד צו קויפן קרבנות פארן פרוי איז וואס א חילוק וועלכע געלט זי האט גענוצט אפילו זי האט גענוצט די מאנ'ס געלט ס'איז דאך איר'ס ס'איז משועבד צו איר איז זאל מען אויך זאגן אז די קרבנות בלייבן קרבנות איז אז מ'זעט אין די משנה נישט אזוי איז פשט די משנה האלט אז די מאן איז נישט משועבד צו קויפן קרבנות פארן פרוי איז ווער איז דאס די תנא פון די משנה? אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא רבנן היא, דאס איז חכמים, ווייל דאי סלקא דעתך רבי יהודה, ווייל טאמער וועסט מיר זאגן ס'איז רבי יהודה, וואס ווי מ'עט שוין זעהן רבי יהודה האלט אז א מאן איז יא משועבד צו קויפן קרבנות פארן פרוי, אויב אזוי אמאי תצא ותרעה בעדר הא משתעבד לה, פארוואס זאגט די משנה אז ווען די פרוי נוצט די מאנ'ס געלט ווערן די בהמות אויס אויס קדוש אויס הקדש און ווערן חולין, פארוואס? ס'איז דאך כאילו ס'איז איר געלט ווייל די געלט איז משועבד צו איר, וואלט געדארפט זיין די זעלבע דין אז די קרבנות בלייבן קרבנות אז מ'זעהט ס'איז נישט אזוי איז א סימן אונזער משנה גייט כשיטת חכמים, ברענגט טאקע די גמרא די מחלוקת צווישן רבי יהודה און די חכמים, דתניא אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אדם מביא קרבן עשיר על אשתו, א מאן דארף ברענגען א קרבן עשיר פאר זיין פרוי, פשט ס'דא געוויסע קרבנות וואס א עשיר א רייכע מענטש ברענגט איין סארט קרבן, און א ארעמע מענטש ברענגט א צווייטע סארט קרבן א ביליגערע קרבן, איז א פרוי נארמאל יעדע פרוי איז ארעם וואס א פרוי האט נישט קיין אייגענע געלט די מאן איז דער וואס האט געלט, איז זאגט רבי יהודה טאמער די מאן איז אן עושר און די פרוי נישט, איז קען ער זיך נישט פטר'ן יעצט אז זי איז מחויב צו ברענגען א קרבן, ברענגען א ארעמע קרבן ווייל ער ברענגט עס פארן פרוי, ניין ער דארף ברענגען א קרבן עשיר, וכן כל קרבנותיו שהיא חייבת, די זעלבע זאך אלע קרבנות, מען רעדט פון געהעריגע קרבנות וואס איז נישטא קיין חילוק צווישן א רייכע און א ארעמע, איז אלע קרבנות וואס א פרוי איז מחיוב, דארף דער מאן צושטעלן, און דווקא פארשטייט זיך ביי קרבנות וואס א פרוי איז מחיוב, א פרוי וואס נעמט זיך סתם אונטער וואס זי איז מנדב קרבנות מוז דער מאן דאס נישט צושטעלן ווי שטייט אין די מפרשים אז נישט יעדע פרוי וועט קענען אפטוהן דעם מאן זיך אונטערנעמען א גאנצע פאק מיט קרבנות, אבער די קרבנות וואס זי איז מחיוב צו ברענגען, דארף דער מאן צושטעלן, פארוואס? זאגט רבי יהודה, שכך כתב לה, ווייל אזוי שטייט קלאר אין כתובה, דער מאן נעמט זיך אונטער כל אחריות דאית ליך עלי מן קדמת דנא, אז אלע אחריות פשט אלע חיובי קרבנות וואס דו האסט עלי זאל זיין אויף מיר, דער מאן נעמט זיך אונטער צו צאלן פאר די אלע קרבנות מן קדמת דנא, אפילו די קרבנות וואס די פרוי איז מחיוב צו ברענגען נאך פון פארן חתונה, איז די תוס' ברענגט דא אז רש"י האט אביסל א אנדערע גירסא, אז נישט די מאן שרייבט עס אין כתובה, נאר די פרוי שרייבט אין א שובר נאכדעם וואס די מאן גט איר, אז זי איז מוחל פארן מאן אויף אלע קרבנות וואס פון דעם איז משמע אז ביז יעצט ביזן גט איז די מאן געווען משועבד צו קויפן אלע קרבנות פארן פרוי, אזוי האלט רבי יהודה, און די חכמים קריגן זיך אויף רבי יהודה, חכמים האלטן אז די מאן איז נישט מחיוב צו קויפן קרבנות פאר זיין פרוי, נאר די פרוי דארף עס קויפן אדער מיט די אייגענע געלט אז נישט קען די מאן אראפנעמען פון די כתובה געלט צו קויפן די קרבנות, על כל פנים האמער דא א מחלוקת די חכמים און רבי יהודה, איז זאגט רב חיסדא אונזער משנה גייט כשיטת חכמים אז די מאן איז נישט מחיוב צו קויפן קרבנות פארן פרוי, און דערפאר אז די פרוי האט גענומען די מאנס געלט צו מקדיש זיין קרבנות און צום סוף איז זי געווארן אויס נזירה ווערן די קרבנות צוריק חולין ווייל זי האט נישט געהאט קיין רעכט דאס צוצורירן, ס'איז נישט געווען איר, זי קען נישט מקדיש זיין א זאך וואס באלאנגט נישט צו איר. איי וויאזוי האט זי בכלל גענומען די מאנ'ס געלט פאר דעם, עמער באלד זעהן. רבא אמר, רבא קריגט זיך אויף רב חיסדא, זאגט רבא אפילו תימא רבי יהודה, די משנה קען יא שטימען מיט רבי יהודה, פשט אפילו אז די מאן איז משועבד צו קויפן קרבנות פאר זיין פרוי, איז כי משעבד לה במילתא דצריכא לה, במילתא דלא צריכא לה לא, די גאנצע שעבוד איז זאכן וואס זי דארף, א זאך וואס זי דארף נישט איז ער נישט משועבד, און ממילא ווילאנג זי האט געדארפט די קרבנות איז די מאן געווען משועבד די מאן האט עס געדארפט צושטעלן, יעצט אז זי איז מער נישט קיין נזירה, פשט זי דארף עס מער נישט האבן איז דער מאן מער נישט משועבד, און דערפאר זאגט די משנה אז די בהמות ווערן אויס הקדש און ווערן צוריק חולין, זאגט יעצט די גמרא איכא דאמרי, ס'איז דא וואס זאגן אז רב חיסדא האט אנדערש געזאגט, אז מאן תנא אמר רב חיסדא רבי יהודה היא, פארקערט רב חיסדא האט געזאגט אז אונזער משנה איז יא רבי יהודה, וכי משעבד לה במילתא דצריכא לה במילתא דלא צריכא לה לא, און טאקע ס'שטימט מיט רבי יהודה אזוי ווי מ'האט יעצט מסביר געווען ווייל אפילו לויט רבי יהודה אז א מאן איז משועבד צוצושטעלן קרבנות דאס איז נאר קרבנות וואס זי דארף, אבער קרבנות וואס זי דארף נישט איז ער נישט משועבד, און דערפאר שטימט אונזער משנה מיט רבי יהודה. לייגט רב חיסדא צו אז די משנה קען נישט שטימען מיט די חכמים, ווייל דאי רבנן, טאמער דו וועסט וועלן איינזעצן אונזער משנה כשיטת חכמים, לא משעבד לה כלל, האבן מיר דאך געשמועסט לויט די חכמים איז די מאן אינגאנצן נישט משועבד צוצושטעלן קרבנות פאר זיין פרוי, איז אויב אזוי פון וואסער ציור רעדט די משנה די פרוי האט גע'גנב'עט געלט פון איר מאן צו קויפן דעם קרבנות קען דאך נישט זיין נאר וואס דען וואס עסטו מיר זאגן אלא היכי דמי דמשעבד לה כגון דאקנייה לה נאר וואס דען עסטו זאגן אז די משנה רעדט זיך טאקע לויט די חכמים ביי אן אופן וואס די מאן האט סתם ער האט זיך אונטערגענומען ער האט ליב געהאט זיין פרוי האט ער געזאגט ווייסטו וואס איך בין זיך משעבד פאר דיר א מתנה איך געב דיך געלט זאלסט קויפן מיט דעם קרבנות, פון אזא ציור רעדט די משנה, אבער אויב אזוי עט די משנה ווייטער נישט שטימען ווייל וכיוון דאקנייה לה הוה דנפשה, ברגע וואס דער מאן איז אזא וואוילער און ער געבט פאר די פרוי בהמות זאל קענען קויפן מיט דעם קרבנות, איז דאך עס די פרוי'ס, און פארוואס ברגע וואס דער מאן איז מפר די נדר שטייט אין משנה אז די בהמות ווערן צוריק חולין, איז פשט די משנה קען נישט שטימען מיט די חכמים, עס קען נאר שטימען מיט רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט אז דער חיוב צוצושטעלן קרבנות קומט פונעם כתובה, ס'איז א שעבוד וואס דער מאן האט צום פרוי, אבער דאס איז נאר אזעלכע סארט קרבנות וואס זי דארף, במילתא דלא צריכא, אזעלכע סארט קרבנות זי דארף נישט, פשט אז דער מאן האט מפר געווען איר נזירות, דעמאלטס איז ער נישט משועבד די קרבנות זענען נישט קיין קרבנות ס'ווערט צוריק חולין. אזוי זאגט רב חיסדא. רבא אמר, רבא זאגט אפילו תימא רבנן ניין, די משנה קען יא שטימען מיט די חכמים, און טאקע די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס די מאן האט לפנים משורת הדין זיך אונטערגענומען צו געבן קרבנות פארן פרוי, אבער פון דעסוועגן אפילו ער האט דאס געטון, כי מקנה לה נמי במילתא דצריכא לה, במילתא דלא צריכא לה לא מקנה לה. פשט, די גאנצע זאך וואס די מאן האט זיך אונטערגענומען איז אויך נאר קרבנות וואס זי דארף, קרבנות וואס זי דארף זאגט די מאן קענסטו נעמען, אבער אז די דארפסט נישט, ביסט מער נישט קיין נזירה, איז צו דעם געב איך דיר נישט קיין קרבנות, איך געב דיר נישט קיין בהמות פאר דעם. און דערפאר זאגט די משנה טאקע אז טאמער די מאן האט מפר געווען די נזירות זי איז מער נישט קיין נזירה זי דארף מער נישט די קרבנות, ווערן די בהמות צוריק חולין, טאמער די געלט איז געקומען פונעם מאן. זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען די משנה, אם שלה היתה בהמתה, חטאת תמות ועולה תקרב, אז טאמער די געלט איז געווען פונעם פרוי, דעמאלטס איז אנדערש, די אלע קרבנות האבן אנדערע דינים. פרעגט די גמרא היא מנא לה, האמרת מה שקנתה אישה קנה בעלה, אונז ווייסט מיר דאך א כלל, אז יעדע זאך וואס א פרוי איז קונה באלאנגט פארן מאן, איז ווי איז שייך א פרוי זאל האבן די אייגענע געלט צו קויפן מיט דעם קרבנות? ענטפערט די גמרא, אמר רב פפא, שקמצתה מעיסתה, ס'רעדט זיך אז די פרוי האט אראפגענומען פון איר עסן געלט צו קויפן קרבנות, פשט עסן איז דאך די מאן מחויב צוצושטעלן, איז די איבעריגע געלט וואס איז איר איבערגעבליבן דאס איז דאך איר געלט, פון דעם האט זי געקויפט די קרבנות, און ווי תוס' שמועסט אויס אז אפילו טאקע ס'איז מבואר אין כתובות אז די איבעריגע געלט וואס וואס בלייבט איבער פארן פרוי פון דעם עסן גייט צוריק צום מאן, איז תוס' האט צוויי תירוצים ווי מ'קען עס פארענטפערן אדער ס'רעדט זיך טאקע ביי אן אופן וואס דער מאן האט נישט צוגעשטעלט געלט פארן פרוי פאר עסן, נאר ס'רעדט זיך אז דער מאן די פרוי האבן געהאט א אפמאך אז די פרוי האלט זיך איר מעשי ידיים, און דער מאן האלט זיך זיינע עסן, ער געט איר נישט קיין עסן זי געט אים נישט קיין מעשי ידיים, וואס ביי אזא ציור איז די איבעריגע געלט פון איר מעשי ידיים באלאנגט זיכער פארן פרוי, אנדערע תירוץ זאגט תוספות אז דער דין אז די איבעריגע געלט גייט צוריק צום מאן דאס איז דווקא טאמער עסן איז ביליגער געווארן, פשט לאמיר זאגן דער מאן האט אפגעמאכט מיטן פרוי ער געט איר הונדערט דאלער א וואך פארן עסן, יעצט קאסט עסן נײַנציק דאלער, די איבריגע צען דאלער גייט צוריק צום מאן. אבער טאמער עסן קאסט טאקע הונדערט דאלער, און די פרוי האט מחליט געווען זי גייט עסן ווייניגער כדי צו קענען קויפן קרבנות, איז די געלט אוודאי איהר, ס'גייט נישט צוריק צום מאן, פון די געלט רעדט זיך די משנה. אזוי זאגט רב פפא, איבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא דאקני לה אחר ואמר לה על מנת שאין לבעלך רשות בהן, אז ס'רעדט זיך אז א צווייטע האט געגעבן געלט פארן פרוי על מנת אז ס'זאל נישט גיין פארן מאן, וואס ביי אזא אופן העלפט עס, די געלט באלאנגט צו איהר, און פון די ציור רעדט די משנה פון די געלט, האט זי געקויפט קרבנות. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען די משנה, העולה תקרב עולה והשלמים תקרב וכו', האבן מיר געזען אז די שלמים איז מען מקריב אלס שלמים, אבער די שלמים האט אינטערסאנטע דינים, אז נאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם, מען ברענגט נישט מיט דעם קיין ברויט. זאגט די גמרא אמר ליה שמואל לאבוה בר איהי, שמואל האט געזאגט פאר אבוה בר איהי, לא תיתיב על כרעיך זעץ דיך נישט אויף דיין פיס פשט בלייב שטיין, עד דאמרת לי הדא מילתא, ווילאנג דו וועסט מיר נישט זאגן די זאך וועלכע זאך? איז די תוס' מסביר אנדערע ראשונים זענען מסביר, ער האט אים געפרעגט ווי נאך געפינט מען שלמי נזיר וואס קומט אן קיין ברויט, דאס איז געווען די שאלה פון שמואל צו אבוה בר איהי, תוס' ברענגט אויך א צווייטע גירסא אז די שאלה ציט זיך ווייטער ביז אסאך שפעטער, מיר זעהן דארט ווייטער ווי די שאלה פון שמואל ציט זיך לויט די צווייטע גירסא, על כל פנים אזוי פרעגט שמואל

שלה איז פשוט די ציור פון די משנה. א פרוי האט זיך אונטערגענומען נזירות, זי האט מפריש געווען קרבנות, זי האט אויך מפריש געווען דעם שלמים פון איר אייגענע געלט, און דער מאן האט מפר געווען איר נזירות, איז די שלמים איז מען מקריב אלס שלמים אן די ברויט. דאס איז שלה. שלו, וואס איז דאס שלו? דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט, און מיר זעען דא אין נזיר דף כ"ח, האיש מדיר את בנו בנזיר, א טאטע קען זיך אונטערנעמען נזירות פאר זיין זון, און דארט וועט מען זען צוויי שיטות, אדער אלס חינוך אדער אלס הלכה למשה מסיני, על כל פנים א טאטע קען דאס טוהן ואין האשה מדרת את בנה בנזיר, א מאמע קען דאס נישט טוהן, אבער זאגט דאך די משנה אפילו א טאטע קען זיך אונטערנעמען נזירות פאר זיין זון, דאס איז דווקא טאמער די זון איז שטיל, ס'איז אים ניחא, וואס איז טאמער די זון האט מוחה געווען אדער איינער פון די קרובים האבן מוחה געווען, זאגט די משנה גילח, טאמער די זון האט זיך אפגעשוירן און ער ווייזט מיט דעם אז ער האלט נישט דערביי ער וויל נישט זיין קיין נזיר, או שגילחוהו קרובים, אדער קרובים האבן אים אפגעשוירן אדער מיחה, טאמער די זון האט קלאר מוחה געווען או שמיחוהו קרובים אדער קרובים האבן מוחה געווען, דעמאלטס ביי די אלע ציורים ווערט די זון אויס נזיר, וואס איז טאמער היו לו מעות סתומין, די טאטע האט אוועק געלייגט געלט פאר זיין זון צו קויפן מיט דעם קרבנות סתומין, ער האט נישט געזאגט וועלכע געלט זאל גיין פאר וואס, דעמאלטס יפלו לנדבה נעמט מען די גאנצע געלט און מען קויפט מיט דעם עולות נדבה, וואס איז טאמער מעות מפורשין, דער טאטע האט אוועקגעלייגט געלט פאר די קרבנות קלאר, דאס זאל גיין פארן חטאת, דאס זאל גיין פארן עולה, דאס זאל גיין פארן שלמים, דעמאלטס, היות וואס דער זון למעשה איז יעצט נישט קיין נזיר ווייל ער האט מוחה געווען, און וואס טוט מען דא מיט די געלט, איז דמי חטאת ילכו לים המלח, אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה, די חטאת געלט ווארפט מען אריין אין ים המלח, דמי עולה יביאו עולה ומועלין בהן, די דמי עולה קויפט מען דעם א עולה און פארשטייט זיך ס'דא ביי דעם מעילה, דמי שלמים יביאו שלמים, מיט די שלמים געלט קויפט מען א שלמים, ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם, דא אויך עסט מען עס איין טאג און סקומט אן ברויט פארוואס ווייל למעשה די זוהן איז נישט קיין נזיר דאס איז די ציור פון שלו ווייטער וואס איז דאס די ציור פון שלאחר מיתה מנלן ווי זעהן מיר אזא ציור דתנן מיר האבן געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אין מעילה המפריש מעות לנזירותו איינער וואס איז מפריש געלט צו קויפן מיט די געלט קרבנות פאר זיין נזירות און פארשטייט זיך ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס ער האט נישט מפרש געווען וועלכע געלט זאל גיין פארוואס נאר האט אוועק געלייגט געלט איז די דין איז לא נהנין ולא מועלין בהן מ'טאר נישט הנאה האבן פון די געלט. ס'איז אסור בהנאה, אבער מעילה איז ביי דעם אויך נישט דא. איי פארוואס איז נישט דא ביי דעם מעילה? לכאורה דא אין די געלט איז אויך אריינגעמישט עולה געלט און חטאת געלט, און ביי עולה און חטאת איז דא מעילה ביי שלמים טאקע נישט ס'איז קדשים קלים, אבער היות וואס אין די געלט איז אויך אויסגעמישט עולה מיט חטאת געלט איז פארוואס איז נישט דא קיין מעילה איז די משנה מסביר, מפני שהן ראויין להביא בכולן שלמים, פשט היות וואס דער מענטש האט נישט געזאגט קלאר וועלכע געלט זאל גיין פאר וואס. איז פשט מען קען בעצם נעמען די גאנצע געלט, קויפן א ריזיגע גראבע שלמים, און שפעטער די עולה מיט די חטאת וועט ער נוצן אנדערע געלט, איז היות וואס די גאנצע געלט קען גיין פאר א שלמים, איז נישט דא ביי די געלט קיין מעילה. ווייטער זאגט די משנה וואס איז טאמער מת, די מענטש איז געשטארבן די מענטש האט מפריש געווען די געלט איז געשטארבן, והיו לו מעות סתומין, און ער האט געהאט מעות סתומין, יעצט פארוואס דארף די משנה דא צולייגן והיו לו מעות סתומין, מען רעדט דאך דאך פון מעות סתומין. איז מ'עט טאקע זעהן, די גמרא העט זיך באלד שטעלן אויף דעם, די קומענדיגע שטיקל גמרא גייט ארויף אויף דעם שטיקל פון די משנה אין מעילה, על כל פנים טאמער איינער געשטארבן און ער האט געהאט מעות סתומין, און וואס טוט מען מיט די געלט, יפלו לנדבה, מען קויפט פון דעם עולות נדבה, מעות מפורשין, טאמער איינער האט געהאט קלאר געלט אז די געלט גייט פארן חטאת, דאס פארן עולה, דאס פארן שלמים, וואס טוט מען דעמאלטס מיט די געלט, זאגט די משנה אזוי ווי מען האט געזעהן ביי אונז אין משנה דמי חטאת יוליך לים המלח לא נהנין ולא מועלין, דמי עולה יביאו עולה מועלין בהן, דמי שלמים יביאו שלמים ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם ברויט דארפן זיי נישט האבן ווייל די באלעבאס איז געשטארבן דאס איז די ציר פון שלאחר מיתה ווייטער די פערדע סארט שלמי נזיר וואס קומט אן קיין ברויט איז שלאחר כפרה וואס איז דאס שלאחר כפרה שלאחר כפרה מיינט אז א באלעבאס האט מפריש געווען א שלמים פאר זיין נזירות און ס'איז פארלוירן געגאנגען, ער האט דערווייל גענוצט א צווייטע, יעצט האט ער געטראפן די ערשטע, איז מען מקריב די ערשטע אלץ שלמים אבער עס קומט אן ברויט. ווי לערנט מען דאס ארויס? איז דאס איז נישט קיין משנה, נאר סברא, ס'איז א סברה אז וואס? אז שלאחר מיתה מאי טעם דלא חזי לכפרה? פארוואס נאכדעם וואס א באלעבאס שטארבט ברענגט מען נישט קיין ברויט? ווייל די באלעבאס איז טויט, איז אויף א טויטע באלעבאס קען מען נישט ברענגען ברויט, איז שלאחר כפרה נמי הא לא חזי לכפרה, די זעלבע זאך א באלעבאס וואס האט שוין געברענגט א שלמים וואס מ'האט שוין געברענגט ברויט, איז פשט ער דארף נישט קיין כפרה אזוי ווי די טויטע איז ביי אים ברענגט מען אויך נישט קיין ברויט דאס איז א סברה איז דאס איז די תירוץ וואס ער ענפערט צו שמואל וואס אבוה בר איהי ענפערט צו שמואל פרעגט די גמרא ותו ליכא איז דען נישט דא נאך א שלמים נאך א שלמי נזיר וואס קומט אן ברויט אזוי לערנט מען דא ביי אונזער סוגיא תוס' אין די צווייטע גירסא וואס מען האט פריערט אויסגערעדט זאגט תוס' אז די גאנצע זאך איז איין לאנגע המשך צו די שאלה פון שמואל, פשט שמואל פרעגט פאר אבוה בר איהי אז וויאזוי קען זיין אז אונז האמיר א מימרא אז ס'איז נאר דא פיר סארט שלמי נזיר וואס קומען אן ברויט, דתו ליכא, אז לכאורה איז דא א פיפטע? על כל פנים, פרעגט די גמרא, אדער לויט די צווייטע גירסא פון תוס' פרעגט שמואל, ותו ליכא, איז דען נישט דא א פיפטע? והא איכא, ס'איז דאך דא א פיפטע. וועלכע פיפטע? איז אזוי, שטייט אין די ברייתא, די ערשטע חלק פון די ברייתא שטייט דארט אז טאמער איינער ברענגט א שלמים למשל א בעל מום, איז דעמאלטס די גאנצע שלמים נישט קיין גוטע שלמים, ס'נישט קיין גוטע קרבן, דארף ברענגען א צווייטע. אבער זאגט דאך די ברייתא, ושאר כל שלמי נזיר ששחטן שלא כמצוותן, וואס איז טאמער איינער האט געברענגט א כשר'ע קרבן, נאר וואס? מ'האט עס געשחטן שלא לשמה. אדער ווי תוס' ברענגט, רשי זאגט אויף א צווייטע פלאץ, אז די קרבן געווען צו יונג, איז דא כשרים, איז די קרבן כשר, מען מעג שפריצן די בלוט, מען מעג מקטיר זיין די אימורים אויפן מזבח, די קרבן איז כשר, אבער די באלעבאס דארף ברענגען א צווייטע, ולא עולין לבעלים לשם חובה, די באלעבאס האט נישט יוצא געווען מיט דעם ווייל עס דארף זיין לשמה, ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לא לחם ולא זרוע, אבער די ארגינעלע שלמים עסט מען טאקע איין טאג, אבער מען דארף נישט מיט מיטברענגען מיט דעם נישט ברויט, און זעלבע זאך די זרוע בשלה נישט דא ביי דעם קיין תנופה, אבער על כל פנים זעהן מיר דאך ס'דא א פיפטע סארט שלמים שלמי נזיר, וואס קומט אן קיין ברויט? ענטפערט די גמרא, כמצוותן קא חשיב, שלא כמצוותן לא קא חשיב. פשט, די פיר וואס מען האט אויסגערעכנט, איז גוטע שלמים וואס מען האט געברענגט כמצוותן, עס האט גארנישט געפעלט, נאר וואס די באלעבאס איז געשטארבן, אדער די באלעבאס איז נתכפר געווארן, אדער די באלעבאס איז געווארן אויס נזיר, פון דעם האט מען גערעדט. דא די פיפטע ציור רעדט זיך ביי א ציור וואס די גאנצע קרבן איז נישט געווען כמצוותן, פון דעם האט מען נישט גערעדט, אבער אין הכי נמי, ס'איז טאקע דא א פיפטע וואס קומט אן ברויט. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה אין מעילה, היו לו מעות סתומין יפלו לנדבה פשט דער שטיקל גמרא דער קשיא וואס מען גייט דא זען גייט ארויף אויף די משנה אין מעילה, ס'גייט נישט ארויף אויף אונזער משנה. פשט אזוי לאמיר איבערחזר'ן וואס מען האט געזען אין די משנה אין מעילה, אין די משנה אין מעילה האבן מיר געזען אז המפריש מעות לנזירותו איינער וואס איז מפריש געלט פאר די קרבנות פון זיין נזירות, און ס'רעדט זיך פון מעות סתומין, נישט אז ער האט קלאר געזאגט וועלכע געלט גייט פאר וואס. נאר מעות סתומין האט ער מפריש געווען, דעמאלטס האט דער משנה געזאגט לא נהנין ולא מועלין בהן, אז מ'איז נישט מועל אין דעם פארוואס מפני שהן ראויין להביא בכולן שלמים, אזוי האט דער משנה אנגעהויבן, שפעטער האט דער משנה געזאגט, מת, טאמער דער מענטש איז געשטארבן, והיו לו מעות סתומין, און ער האט געהאט מעות סתומין, דעמאלטס יפלו לנדבה נעמט מען די געלט און מ'קויפט מיט דעם עולות נדבה. יעצט אזוי ווי מ'האט דארט אויסגערעדט אז די ווערטער והיו לו מעות סתומין איז דאך איבעריגע ווערטער, ווייל מ'רעדט זיך דאך פון מעות סתומין, פארוואס האט דער משנה געדארפט איבער'חזר'ן נאכאמאל והיו לו מעות סתומין איז דאס וועט מען שוין פארענטפערן, אבער פארדעם פרעגט די גמרא אז לכאורה א מענטש האט מפריש געווען מעות סתומין פשט ער האט אוועק געלייגט געלט צו קויפן מיט די געלט קרבנות פאר זיין נזירות, איז וועלכע קרבנות גייט מען קויפן מיט די געלט? מען גייט קויפן א עולה, א שלמים מיט א חטאת, די אלע דריי זענען אויסגעמישט דא אין די געלט, איז פרעגט די גמרא, וויאזוי קענסטו יעצט נוצן די גאנצע געלט צו קויפן מיט דעם עולת נדבה, והלא דמי חטאת מעורבים בהן, ס'דא ליגט דאך דא ס'ליגט דאך אויסגעמישט דא חטאת געלט, און די זעלבע זאך ס'ליגט דאך אויסגעמישט דא שלמים געלט, וויאזוי נוצטו די גאנצע געלט צו קויפן מיט דעם אן עולה? יעצט לכאורה פארוואס איז די קשיא נאר שווער אויף די משנה מעילה די קשיא איז דאך אויך שווער ביי אונזער משנה, און אויף אלע אנדערע משניות וואו מ'האט געזעהן אז מען נוצט די געלט צו קויפן עולות, איז ווי תוס' שמועסט אויס אז די קשיא איז דייקא אויף די משנה מעילה, טאקע ווייל די משנה דארט חזר'ט זיך איבער. פשט אזוי, ביי אונזער משנה האמער אויך געזעהן אז אז טאמער איינער איז מפריש מעות סתומין איז מיט די געלט קויפט מען עולות נדבה. אבער דאס איז נישט שווער, פארוואס? ווייל ביי אונזער משנה קען מען איינזעצן אז די פרוי האט מפריש געווען די געלט, ווען זי האט מפריש געווען האט זי געזאגט זי וויל די געלט זאל זיין לנזירותי, פאר מיין נזירות. איז דא זאגט מען אז היות וואס זי האט אינגאנצן נישט דערמאנט וועלכע קרבנות זי האט גארנישט געזאגט האט סך הכל געזאגט די געלט זאל גיין לנזירותי איז קען מען זאגן אז די גאנצע געלט בעצם וואלט מען געקענט נוצן צו קויפן א גראבע עולה א טייערע עולה איז יעצט אז די געלט איז איבעריג קען מען נוצן קויפן דעם עולות נדבה פשט מען קען דאך פארשטיין אונזער משנה אבער די משנה מעילה וואס די משנה חזר'ט זיך איבער נאכאמאל היו לו מעות סתומין פארוואס האט די משנה זיך געדארפט איבערחזר'ן איז אוודאי די סיבה איז ווייל די משנה האט געוואלט דא צולייגן א קנייטש אז וואס? אז די צווייטע מעות סתומין איז נישט די זעלבע ווי די ערשטע מעות סתומין? פשט די ערשטע מעות סתומין קענסטו טאקע זאגן ס'רעדט זיך א מענטש האט מפריש געווען געלט לנזירותי, אבער די צווייטע מעות סתומין וויל די משנה זאגן נאך מער, אז אפילו א מענטש האט מפריש געווען געלט און ער האט געזאגט לקרבנות נזירותי, ווען א מענטש איז מפריש געלט לקרבנות נזירותי ער זאגט קלאר קרבנות א לשון רבים, איז פשט ער וויל אלע קרבנות זאלן קומען פון די געלט, פשט דו קענסט נישט יעצט נוצן די גאנצע געלט און קויפן מיט דעם א גראבע עולה, דו מוזט אויך קויפן א שלמים און א חטאת פון דעסט וועגן שטייט דארט אז טאמער איז געשטארבן קענסטו ניצן די גאנצע געלט פאר עולות נדבה און די זעלבע זאך ביי אונזער משנה טאמער די פרוי איז געווארן אויס נזירה קענסטו קויפן מיט די גאנצע געלט עולות נדבה איז אויף דעם פרעגט די גמרא פארוואס היות וואס די געלט איז געווען מיוחד צו קויפן מיט דעם דריי סארט קרבנות וויאזוי ניצטו די גאנצע געלט צו קויפן מיט דעם עולות ענפערט די גמרא אמר רבי יוחנן הלכה היא בנזיר ס'איז א הלכה למשה מסיני ביי נזיר אז מעות סתומין איז יפלו לעולות נדבה. ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט מען לערנט ארויס פון א פסוק, שטייט אין פסוק ביים קרבן עולה לכל נדריהם ולכל נדבותם, דרש'ט מען פון דעם התורה אמרה מותר נדר יהי' לנדבה, אז טאמער א מענטש איז לכל נדריהם, ער האט געמאכט א נדר און צום סוף איז די געלט געבליבן איבעריג, זאגט די פסוק לכל נדבותם, אז זאלסט קויפן מיט די געלט עולות נדבה, און ווי תוס' שמועסט אויס אז מען קען נישט זאגן אז די פסוק רעדט כלליות'דיג אז א מענטש האט איבעריגע געלט קענסטו קויפן מיט דעם א עולה, ווייל אז א מענטש לאמיר זאגן האט מפריש געווען געלט פאר א שלמים און עס איז איבער געבליבן געלט, איז מיט די איבעריגע געלט קויף א שלמים, דאס איז א דבר פשוט, איז מוז מען זאגן אז די פסוק רעדט זיך טאקע ביי אן אופן וואס א מענטש האט מפריש געווען געלט פאר אסאך סארט קרבנות, איז פון דעסט וועגן טאמער די געלט איז איבעריג לכל נדבותם זאגט די פסוק אז מען קען קויפן מיט דעם עולות נדבה.